ספר יואל, פרק א', דער צווייטער ספר פון תרי עשר הייסט ספר יואל. אזוי ווי אונז האבן געלערנט, דער גאנצער ספר תרי עשר איז בעצם צוועלף עקסטערע נביאים, נישט אלע אין די זעלבע צייט, ס'איז א חלק הייסט הושע און עמוס, זענען זיכער געווען פון די ערשטע נביאים נאך פאר ישעיה און ירמיה, אנדערע זענען זיכער שפעטער, חגי זכריה מלאכי זענען נאך שוין אינגאנצן פון בית שני. סאו ס'איז נישט קיין שייכות, זיי האבן נישט קיין שייכות אז ס'איז געווען די זעלבע דור, נאר אזוי ווי די גמרא זאגט איז אלץ קליינע נביאים, וויבאלד איידי דזוטר וויבאלד ס'איז קליין האבן מיר עס צוזאם געלייגט אין איין ספר פשוט ס'זאל נישט פארלוירן ווערן ס'זאל זיין א גרויסע חלק ס'זאל נישט ווערן סתם א נביא פון צוויי שטיקלעך וועט פארלוירן ווערן. און אזוי ווי די עצם ספר איז פשוט צוזאם געשטעלט אזוי אויך די סדר ס'איז נישט קלאר וואס איז די טעם וואס איז די שכל פון די סדר פון די נביאים ס'גייט לכאורה נישט אינגאנצן אויף די סדר הדורות, הגם אפשר קען מען דוחק זיין אז א חלק איז א סדר הדורות, דאס הייסט די שפעטערדיגע זענען זיכער אביסל שפעטער, די אנהייבער זענען זיכער אביסל מער אנהייב. הושע, עמוס און מיכה זאגט די גמרא זענען געווען די ערשטע נביאים, די ערשטע די ערשטע תקופה, און למעשה נאך ספר הושע, שפעטער גייט עמוס, אבער נאך ספר הושע גייט ספר יואל, אויף ספר יואל ווייסן אונז נישט באמת ווען עס איז געווען די נביא יואל, ס'איז דא כמה שיטות אין חזל און די אנדערע מפרשים ווער איז געווען דער יואל? ס'שטייט נישט. אבער ס'שטייט דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל. דאס איז אלעס וואס אונז ווייסן. יואל איז געווען א נביא יואל, זיין טאטע האט געהייסן פתואל. דער נביא רעדט באופן כללי, איז ער צעטיילט די ספר אין צוויי חלקים. די ערשטע חלק, לויט די פשט על כל פנים, רעדט זיך פון א מכת ארבה, א גרויסע מכת ארבה וואס איז געשען לכאורה בזמן הנביא, און ער רעדט ווי אידן טוען תשובה, זיי דאווענען, זיי בעיקר זענען גוזר תענית, זיי קומען זיך צאם זיי פאסטן זיי וויינען צו דער אייבערשטער ביז דער אייבערשטער האט רחמנות און העלפט זיי און ער רעדט פון די גרויסע ישועה וואס געשעט נאכדעם, דאס איז די ערשטע חלק, די ערשטע צוויי פרקים, די צווייטע צוויי פרקים, די צווייטע חלק רעדט בכלל נישט פון דעם, ס'איז אזוי ווי א המשך פון דעם, ס'זעט אויס כאילו נאכדעם וואס ער רעדט פון די ישועה וואס געשעט צו די אידן פון די ארבה, רעדט ער ווייטער וועגן די ישועה אדער די מלחמה וואס גייט זיין צווישן די גוים און די אידן, לעתיד לבוא, באחרית הימים, מ'רעדט פון נבואה וואס וועט זיין באחרית הימים, פון אנדערע זאכן, זעט אויס ס'האט עפעס צו טון אזוי ווי מיט די איידיע פון מלחמת גוג און מגוג, אדער באופן כללי די ישועה העתידית, פון דעם איז משמע אז די נביא איז געווען שפעטער, אפשר רעדט ער שוין פון נאכן גלות, ווען ער רעדט פון שיבת ציון, פון שבות יהודה, און אזוי ווייטער, נישט אינגאנצן קלאר אויב די צוויי חלקים זיי זענען קאנעקטעד איינער מיט די צווייטע אדער ס'איז צוויי עקסטערע זאכן פון די זעלבע נביא אדער ווי ס'דא אנדערע מפרשים וואס ווילן טענה'ן אז בעצם אויך דאס וואס רעדט זיך וועגן די ארבה איז בעצם א משל צו ארבה איז די נביא אליינס איז ממשיל איז גלייכט עס צו צו גוים צו מיליטער וואס קומט בעצם די ארבה רעדט וועגן ארבה אבער מיינט בעיקר די נמשל דאס איז די גוים וואס קומען חרוב מאכן ארץ ישראל און אזוי ווייטער. איז לאמיר אננעמען די ערשטע פרשה, די ערשטע נבואה וואס ער זאגט, וואס די נבואה וואס דעסקרייבט וויאזוי קומט די ארבה און וויאזוי א שרעקליכע חורבן ס'מאכט אין די לאנד, און ממילא וואסערע בכיות וואסערע אזוי ווי אן איכה וואסערע א קינה מ'דארף זאגן אויף דעם. שמעו זאת הזקנים, והאזינו כל יושבי ארץ, ההיתה זאת בימיכם, ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. זאגט לאמיר פרעגן די זקנים הערטס אויס אלע וואס וואוינען אין לאנד איז געווען ביי ענק ביי די זקנים'ס צייטן איז געווען אזא זאך ס'איז נאך געווען ביי די עלטערן'ס צייטן ס'איז נישט געווען און ס'איז אזא חידוש אזא גרויסע זאך ענק זאלן זיך פארציילן צו ענקערע קינדער צו ענקערע קינדער'ס קינדער די גרויסע צרה וואס איז דא געשען וואס איז געשען

און ממילא שרייט די נביא הקיצו שיכורים ובכו והילילו כל שותי יין על עסיס כי נכרת מפיהם. סאו יעצט גייט ער אדורכגיין בעצם פארשידענע סארט מענטשן, מענטשן אפילו בהמות צום סוף, וואס זיי דארפן וויינען וועגן די צרה, און די ערשטע, ס'זייער אינטערעסאנט, די ערשטע רעדט ער וועגן די שיכורים, שיכורים דארפן דאך וויין, און בעצם אפשר איז עס א משל אז די עולם איז שיכור, די עולם איז טויט, שלאפט, זיי כאפן נישט, דארפן זיי אויפשטיין, אזוי ווי א שיכור, ער איז פארשלאפן, ער כאפט נישט, דארף מען אויפוועקן, וואס דארף מען אויפוועקן? זאגן הייב אן צו וויינען, פארוואס זאלסטו וויינען, ווייל דו גייסט נישט האבן מער קיין וויין, עסיס מיינט די, וואס קומט ארויס פון טרויבן, עסיס רימונים, מיינט וויין, ס'איז נכרת, אפגעשניטן פון ענקער מויל, גייסט מארגן נישט האבן קיין וויין, הייב אן צו וויינען. פארוואס וואס איז געשען, כי גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר, שיניו שיני אריה, ומתלעות לביא לו, ער דעסקרייבט די ארבה וואס קומט אזוי ווי א מיליטער קומט אויף מיין פאלק, א גוי א פאלק, א שטארקע גוי עצום, א ריזיגן פאלק און האט נישט קיין מספר, האט נישט קיין שיעור, ער האט ציינער אזוי ווי א לייב, און מתלעות איז אויך א לשון פון ציינער אזוי ווי א לביא, א לביא איז אויך א לייב. שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה, ער מאכט חרוב די גפן, ער צוברעכט די תאנה, חשוף חשפה וחשפה והשליך הלבינו שריגיה ער מאכט אויף, מלשון חושף, חשוף זרוע קדשך ער מאכט אויף די תאנה צו די ביינער דאס הייסט ער רייסט אפ אלע בלעטער אלע פירות ס'ווערט נאקעט ס'ווערט ווייס די די די שריגיה די ברענטשעס, ס'איז נישט דא מער קיין גרינדס אויף דעם. און ממילא אלי וויינטס כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, די לשון וואס יעדער איינער קען פון די קינות, קומט פון דא אז מ'דארף וויינען אזוי ווי א יונגע מיידל, א בתולה טוט זיך אן א שק אויף בעל נעוריה וואס איז געשטארבן. יעצט ווער נאך דארף וויינען? הכרת